מסורת, א לעבן מיט גליק און סוקסעס. דא האט איר א קורצע שאלות ותשובות סעסיע פון הרב יצחק הערש בינעט מנהל מסורת. די שאלה פרעגט א פרוי וואס איר מאן גייט נישט געווענטליך איינקויפן קליידונג פאר די קינדער, יעצט פאר יום טוב איז געווען א הכרח אז איר מאן זאל זיין דער וואס גייט מיט די זון איינקויפן א געוויסע מלבוש, און למעשה די מאן האט געטון כאילו דעם טובה און געקויפט דעם מלבוש אבער ער איז אהיימגעקומען מיט עפעס אסאך מער מאדערן ווי וואס זי וואלט געוואלט ווי זי וואלט געהאלטן איז פאסיג און זי פרעגט אז זי איז אין א גרויסע פארלעגנהייט ווייל מצד אחד האט די מאן ענדליך געטון א טובה און געגאנגען קויפן און מצד שני איז זי זייער נישט רואיג צו אנטון פאר איר קינד דעם מאדערנער מלבוש. האלטנדיג נאכן איבעררעדן מיט אנדערע אז דאס קען אפעקטן דעם קינד אז ער האט דעם מאדערענערע מלבוש און זיי זענען חסידישע פרומערע מענטשן און זי איז נבוך און צומישט צווישן צו צופרידנשטעלן איר מאנ'ס איינקויפן לעומת און אקעגן וואס זי וויל אכטונג געבן אויף איר קינד'ס אימעדזש בשעת ער וואקסט אונטער, מסתמא רעדט מען פון בערך בר מצוה קינד, און א יונגל איז זי וויל אכטונג געבן אויף די וועג וויאזוי ער קומט אדורך צו אנדערע, איז איר שאלה וואס צו טון אין אזא פאל מיט די מלבוש וואס די מאן האט געקויפט, די קלייד, די אייטעם וואס די מאן האט געקויפט וואס איז מער מאדערן ווי וואס זי וואלט ווען געהאלטן איז פאסיג פאר איר קינד, עד כאן די שאלה. לכבוד די חשוב'ע שואלת און אלע צוהערער, כ'פרובירן צו פארענטפערן די שאלה איבער דעם טאטע וואס קומט אהיים מיט א קלייד, א אייטעם, א מלבוש פאר זיין קינד וואס די מאמע האלט אז ס'איז אסאך צו מאדערן, צו פענסי, צו פארגעשריטן פאר איר קינד, און אז איר קינד וועט ליידן דערפון, פון גיין מיט אזא פארגעשריטענע מלבוש, און וויאזוי זיך אן עצה צו געבן מיט דעם. די שאלה האט אסאך חלקים אין זיך, און כ'וועל פרובירן צו אדרעסירן אפאר חלקים, און לכל הפחות קענען צוגיין צו די שאלה פון א ברייטערע קוק, פון א אנדערע סארט קוק. די ערשטע שאלה וויל איך פרעגן די שואלת, נישט אז איך ווארט א ענפער נאר איך וויל ארויפברענגען די וועג פון טראכטן, אז אין אזא פאל וואלט מען געדארפט ערשטע זאך קוקן וואס האלט די קינד, וואס הייסט? די מאמע איז אויס מענטש איבער די קלייד וואס די טאטע האט אהיימגעברענגט. און זי איז באזארגט איבער די געפילן פונעם טאטן, ענדליך איז די טאטע געגאנגען קויפן, ער פירט זיך נישט, ער גייט נישט געווענטליך קויפן א קלייד מיט זיין קינד, מען רעדט פון א יונגל, ער גייט נישט געווענטליך קויפן דעם א מלבוש מיט זיין יונגל, זי איז די וואס גייט געווענטליך, דא לצורך האט ער געדארפט גיין, ער איז געגאנגען, און די מאמע רעכנט זיך, וויל זיך רעכענען מיט די געפיל פון דעם טאטן, נישט אים צו וויי טוהן אז זי מאכט אוועק וואס ער האט געקויפט, און אז זי האלט אז ער האט נישט גוט געקויפט, אבער וואס האלט די קינד? דאס הייסט, אויב וואלט די קינד געפילט אומבאקוועם צו גיין מיט דעם קלייד, מיט דעם מלבוש, וואלט זיכער געווען אסאך מער פארשטענדליך, וואלט בכלל נישט געווען אזא גרויסע שאלה איבער איבער די נושא, ווייל סוף כל סוף קיינער, די טאטע וויל אויך נישט וויי טון די קינד, און אז ער האט געקויפט די קלייד ער האט נישט געכאפט, צו. איז איז אונז גיימער נישט דא צווינגען קיין קינד צו אנטוהן א קלייד וואס איז נישט לפי רוחו, און און דעמאלטס קען די טאטע אסאך מער פארשטיין די ווייטאג און די געפיל פונעם קינד, און און ס'ווערט נישט אזא אזא בזיון אדער אזא זלזול אין אים מיט די פאקט אז צום סוף גייט מען דארפן קויפן נאכאמאל די זעלבע קלייד אויף ווייניגער מאדערן ווייניגער פענסי. איז מיינט די ערשטע שאלה וואלט איך געוואלט וויסן וואס וואס האלט די קינד, וואס פילט די קינד כלפי דעם קלייד, צו ס'איז דא אין דעם אינפארמעישן, און און צו מ'קען פון דעם אלס דעם פותר זיין און פארענטפערן די וועג וויאזוי צו טראכטן. אבער לאמיר זאגן די קינד האט נישט קיין מיינונג. און אדער די קינד איז אקעי מיט דעם, און די מאמע איז באזארגט אז ס'איז צו מאדערן און אז צום סוף וועט ער ליידן, איז קודם כל האבן מיר אונז א שטיקל בארואיגונג פאר מאמע, און ס'איז גוט פאר יעדעם צוצוהערן, אז קיינמאל וועט איין זאך נישט אויסמאכן, קיין איין מענטש איז נישט געווארן א מאדערענע מענטש פון א איינציגע שיך, גלעזער, רעקל, פיאות, וואס ס'זאל זיין, וואס איז געווען פענסי אדער מאדערן, ס'איז אייביג די צאמשטעל פון די גאנצע זאך, און ס'איז אייביג די גאנצע פיקטשער וואס ברענגט דעם מענטש, אמאל קען א אינגערמאן אריינקומען מיט פענסי גלעזער אבער ער איז נאכנישט פענסי ווייל ס'איז די גאנצע מענטש ארום, סאו ס'איז אייביג די גאנצע מענטש, ס'איז קיינמאל נישט, מ'דארף קיינמאל נישט אזוי שטארק זיין נערוועז איבער איין זאך. און דאס בארואיגט, ווייל סוף כל סוף ווען א מענטש פירט א סדר היום, א סדר החיים, א לייף סטייל, מאכט זיך אמאל ווען זאכן זענען א טראפ אנדערש ווי מען וואלט געוואלט אדער ווי מען וואלט געהאלטן עס פאסיג, אבער דא האט מען פארלוירן, די מאל איז נישט געלונגען, אבער מען האט די אנדערע זאכן, מען האט די אנדערע חלקים, די זעלבע זאך איז אין חינוך, קיינמאל נישט איין זאך וואס מען געבט אויף אדער איין פאטש וואס מען געבט אדער איין זאך וואס מען געבט נאך, דאס גייט נישט זיין די קובע, נישט לכאן און נישט לכאן, ס'איז די גאנצע פיקטשער צוזאמען, אבער לאמיר צוריק קומען צו די קינד. ווען א קינד גייט אנגעטון מיט עפעס מאדערן, איין זאך מאדערן פון די גאנצע פון אלע מלבישים, דאס וועט נישט אויסמאכן, איז קודם כל א בארואיגונגס איבער דעם אז מען דארף נישט זיין באזארגט, איך ווייס נישט די פאל, איך ווייס נישט די מעשה, אבער א נקודה למחשבה, מען דארף נישט זיין באזארגט איבער איין פרט פון אנטון אז דאס איז צו מאדערן. אבער לגופו של ענין, מ'קען, וואס וואס לגופו של ענין איז די שאלה צו ווען א מאן האט געקויפט א מלבוש וואס איז נישט פאסיג און די פרוי האלט אז ס'איז נישט פאסיג און זי וויל צוריק טראגן זי וויל טוישן זי וויל קויפן א נייע נאכאמאל צאלן די געלט און איז די ערשטע זאך לאמיר פארשטיין אז ס'איז נישט קיין עוולה פון די מאן אדער א חולשה דאס אז די מאמע האלט אז דאס איז ראנג מיינט נישט אז מצד די טאטע אדער די מצד דעם מאן איז עס געווען א עוולה אדער א חולשה אז ער האט דאס געקויפט? סך הכל ער האלט אז ס'איז אקעי. אבוויעסלי, און גאנץ קלאר, אז פון די פאקט אז ער איז אהיימגעקומען מיט דעם קלייד, האט ער געהאלטן אז ס'איז אקעי. סאו דאס אז איר האלט אז ס'איז נישט אקעי, דאס אז איר האלט אז דאס איז געפערליך, מיינט נישט אז אייער מאן איז יעצט באגאנגען עפעס געפערליך אדער ממש א מין נארישקייט ווייל איר מיט אייער אנדערע מענטש וואס האלט אז דאס איז נישט פאסיג פאר אייער קינד, אדער אייער מאן איז אויסגעטון פון די וועלט, ממש אזוי סטופיד, ער גייט אריין אין די סטאר און ער כאפט נישט וואס ער קויפט, ס'קען זייער מעגליך זיין אז ער כאפט און ער האלט אז דאס איז נישט קיין חסרון, ממילא איז רעדט מען דאך נישט דא פון אזא מין פראבלעם אז. אויב איר האלט אז ס'איז א פראבלעם, אטאקירט איר אים. איר דארף נישט דא אריינקומען קיין אטאקירונג, עס דארף נישט דא אריינקומען קיין זלזול און קיין בזיון און קיין חולשה. ס'איז דא מיינונגס פארשידנהייטן צווישן אייך מיט אייער מאן, צו די סוט, די רעקל, די גלעזער, די שיך, איז פאסיג פאר אייער זון אדער נישט, און איר קענט דיסיידן צו איר ווילט נאכאמאל ספענדן די געלט אדער נישט, אזוי ווי אסאך אנדערע מיני מיינונגס פארשידנהייטן וואס עלטערן קענען האבן, צו מ'זאל יא גיין צו א פלעי, נישט גיין צו א פלעי. יא גיין צו די מסמידים, נישט גיין צו די מסמידים, יא גיין צו די, צו די ישיבה, די חדר, מיינונגס פארשידנהייטן, און אמאל קאסט דאס געלט, און, און, און ס'איז, ס'איז אקעי, ס'זאגט נישט קיין זלזול און קיין חיל, קיין, קיין חולשה פון אייער מאן, ס'איז, ס'איז אקעי אז ער האט דאס געהאלטן אז ס'איז פאסיג, און אקעי, איר האט מיינונגס פארשידנהייטן, איר זענט די מאמע און איר האלט אויף דעם, אויף דעם אופן פאר אייער קינד, עס איז אקעי, ס'נעמט אראפ אסאך פון די אנגעצויגנקייט און פון די איך די די איך פון די געפילן כלפי דעם איינקויפן, אבער איין זאך וויל איך אייך יא ארויסברענגען, אז אויב געשעט אזא זאך אז איר האט געבעטן אים איינקויפן און ער איז אהיימגעקומען מיט עפעס ער האט געהאלטן אז ס'איז פאסיג און צום סוף גייט איר צוריק איר קויפט עפעס אנדערש האלטנדיג אז די מאן זאך וואס אייער מאן האט געקויפט איז פאסיג, איז קלאר אז איר האט צובראכן די פיוטשער פון קענען בעטן אייער מאן פון קויפן. אויב אייער מאן וועט מער נישט ווילן גיין איינקויפן איז ער הונדערט פראצענט בארעכטיגט צו נישט ווילן גיין קויפן, און איך מיין מער אויף אן אנדערע וועג, אז אלס א קאפל, עספעשעלי ווען מען האלט מיט אסאך קינדער, מען האלט שוין טיף אריין אין לעבן, וואלט מען געדארפט האבן א מהלך און א סיסטעם וואס געשעט אויב די טאטע קומט אהיים און די מאמע נישט צופרידן, ס'איז נארמאל אז דאס זאל געשען. פונקט אזוי ווי ס'קען זיין חילוקי דעות אין אנדערע זאכן, איז נארמאל ס'זאל זיין חילוקי דעות אויך אין דעם ענין, אז דער טאטע האלט אז ס'איז פאסיג און די מאמע האלט אז נישט. יעצט, און וואלט מען געדארפט האבן א מהלך, ווייל אדערווייז קען מען טאקע נישט ערווארטן אז איינער זאל גיין איינקויפן און אהיימקומען געצאלט אפאר הונדערט דאלער, וואס ס'זאל זיין, און נאכדעם גייט די מאמע צוריק איינקויפן ווייל האלטנדיג אז די קלייד איז ממש נישט פאסיג, נישט אויסגעהאלטן, נישט אקעי פאר די קינד. ממילא איז קלאר אז אויב איר גייט מיט די מהלך אז איר קענט דאס נישט געבן פאר אייער קינד און איר גייט דארפן צום סוף קויפן עפעס אנדערש האט איר צובראכן די פיוטשער, געבט איר מער נישט קיין טשענס פאר די פיוטשער, אדער דארפט איר על כל פנים פון יעצט און ווייטער מאכן א פלאן וויאזוי אייער מאן זאל ווילן גיין איינקויפן און נישט טראכטן אז ער איז מפסיד ער דערלייגט דא געלט מיט דעם ווייל אפשר גייט איר נישט זיין צופרידן. סאו איך בין מסכם וואס איך האב דא געזאגט. די ערשטע זאך וואלט איך געוואלט וויסן וואס די קינד האלט, וואס די קינד האט א געפיל דא, ווייל אויב די קינד האט א געפיל איז קודם כל דארף מען זיך רעכענען מיט די קינד'ס געפיל, און צווייטענס ס'איז גרינגער צו אדרעסירן די נושא כלפי די מאן, ס'איז נישט אזא ווייטאג, ס'איז נישט איך אקעגן אים, ס'איז די מאן, ס'איז די קינד, קיינער וויל נישט טשעפענען די קינד. און ווען מ'רעדט יא לגבי די מאן, לגבי ווען די קינד האט נישט קיין מיינונג, איז די ערשטע זאך לגבי די חשש פון די מאמע, וואלט איך צוגעלייגט א נקודה, אז איין איינציגע מלבוש וועט נישט זיין עפעס וואס מאכט עכט קאליע, ס'וועט נישט עכט מאכן מאדערן א קינד, ס'איז די גאנצע זאך צוזאמען. און כלפי די מאן דארף מען פארשטיין אז ס'איז נישט עפעס איך אקעגן דיר, מיענינג אז די מאן האט געטון א נארישקייט א עוולה, ער דאס איז די וועג וויאזוי ער זעהט זאכן, ס'קען על כל פנים זיין אז ער זעהט עס אויף דעם וועג, און לויט אים איז עס פשוט מיינונגס פארשידנהייטן, אנדערע מיינונגען, די מאן האלט אז ס'איז אקעי, איר האלט אנדערש, און ס'איז גארנישט דא פערסאנעל, נאטינג פערסאנעל, נאטינג אינסאלטינג העיר, אבער יא עס איז אמת אבער אויב אז ווען ער קומט אהיים מיט עפעס וואס ער האלט איז פאסיג און איר גייט צוריק גיין און קויפן עפעס אנדערש און ספענדן נאכאמאל די געלט אדער די צייט איז אמת אז אזא אופן קען מען נישט בעטן די מאן ווייטער איינקויפן און דעמאלטס דארף מען מאכן א פלאן אויף ווייטער, איך האף אז די שאלה האט אייך געהאלפן און געהאלפן די אנדערע צוהערער און זאלט איר אלע האבן א גוט געבענטשט יאר. פאר קאמענטארן אדער הערות אדער שיקן א שאלה דירעקט צום מנהל הרב יצחק הערש בינעט קענט איר אימעילן צו די אימעיל אדרעס rebyhbinet@masoires.com אר אי בי וויי העיטש בי איי ען אי טי עט עם עי עס או איי אר אי עס rebyhbinet@masoires.com. מסורת, א לעבן מיט גליק און סוקסעס.